בעזר השם יתברך מיר זענען ממשיך סימן לז מיר האלטן סעיף ג' אין דעם סעיף ווערט געברענגט די הלכה פון חינוך ביי יעדע מצוה איז דארף מען מחנך זיין די קינדער און יעדע מצוה פון זיי פארשטייען און זיי קענען עס מקיים זיין ביי תפילין שטייט אין גמרא אז פון ווען ער קען אכטונג געבן אויף גוף נקי דענסמאל קען מען אים מחנך זיין מען דארף אים מחנך זיין פארדעם איז טאר מען נישט אנטון תפילין, ס'איז נישט קיין חינוך ווייל ער קען נישט אכטונג געבן גוף נקי. איז דא א גרויסע מחלוקת הראשונים וואס מיינט קטן. שטייט אין די ברייתא אז קטן היודע לשמור תפילין וכו'. איז אביו חייב לחנכו וואס מיינט קטן? אנדערע זאגן כפשוטו, ס'מיינט א קטן אפילו אונטער דרייצן יאר. אבער אנדערע זאגן אז אונטער דרייצן יאר קען ער אוודאי נישט אכטונג געבן תפילין, און דווקא פון דרייצן יאר און ווייטער. אויב אזוי פרעגט זיך א שאלה דרייצן יאר? איז ער דאך א גדול, איז ביי אים נישט חינוך, איז ער חייב אליין. דער תירוץ איז, מען רעדט איינער וואס איז געווארן דרייצן יאר, אבער ער האט נאכנישט געברענגט קיין צוויי שערות. האט ער נאך א דין פון א קטן. איז ביי אים איז דא א מצוה פון חינוך. קומט אויס איינער וואס האט געברענגט צוויי שערות גלייך בא אנהייב דרייצן, האט ער קיינמאל נישט חינוך, ווייל ביז דרייצן איז נישטא קיין חינוך און פון דרייצן מיט צוויי שערות איז ער שוין חייב מדאורייתא. איז דער מחבר ברענגט די ערשטע שיטה און דער רמא ברענגט די צווייטע שיטה. זאגט דער מחבר קטן היודע לשמור תפילין בטהרה שלא יישן נישט איינשלאפן מיט דעם ושלא יפיח בהם הגה ושלא יכנס בהם לבית הכסא חייב אביו לקנות לו תפילין לחנכו און מחנך זיין מיט די מצוה פון די הנחה, מ'דארף אים אויכעט אויסלערנען פארשטייט זיך די אלע דינים וואס איז נצרך לזה. ווערט דא געברענגט אין די זייט א אינטערעסאנטע זאך פון ראגאטשאווער אין צפנת פענח, אז ווען דער קטן לייגט תפילין, איז וויבאלד ער מאכט די קשירה און זיין קשירה איז א קשירה פון א קטן, איז פאסט נישט צו מאכן א ברכה אויף דעם, סיי נאר דער טאטע איז אים קושר, דענסמאל פאסט צו מאכן א ברכה, אבער אנדערע אחרונים דינגען זיך אז אוודאי קען ער מאכן א ברכה. הגה זאגט דער רמא ויש אומרים דהאי קטן דווקא שהוא בן י ג שנים ויום אחד וכן נהגו ואין לשנות. זאגט דער מגן אברהם, משנה ברורה ברענגט דאס אז אין היינטיגע צייטן פירט מען זיך אז צוויי אדער דריי חדשים פאר די בר מצוה טוט מען שוין אן תפילין. ווערט דא געברענגט אין די זייט א באוואוסטער מנהג אז אנדערע פירן זיך א חודש פארדעם. ס'ווערט דא געברענגט אין די זייט פון בית שלמה אז ווער ס'איז געבוירן געווארן אין א חודש אדר פון א שנה פשוטה, און איז געווארן בר מצוה בשנה מעוברת, איז אפילו די פוסקים האלטן אז ער ווערט בר מצוה נאר באדר שני, אבער מען דארף חושש זיין אז לויטן דעת הרש הלוי ווערט ער בר מצוה אדר ראשון, איז כדאי, וויבאלד דער מגן אברהם שרייבט דאך אז דער מנהג איז צו אנטון פארן צייט, זאל ער טאקע אנטון אויכעט אדר ראשון שוין, נאר זאל אנהייבן אפאר טעג פאר דעם יום הולדת זיינעם, מען זאל פארשטיין אז ער לייגט פאר די צייט און נישט מיינען אז ער ווערט טאקע פון איצטער א גדול, ווייל א גדול ווערט ער כהכרעת הפוסקים באדר שני. אבער וואו דער יבטי שלחן מלכים שרייבט ער כמדומה שלא נהגו כדבריו, דער שבט הלוי שרייבט אפילו די וואס פירן זיך נישט מגן אברהם צו מקדים זיין, ביי אזא אופן טאקע כדאי צו מחמיר זיין מיט דער בית שלמה. ברענגט דער משנה ברורה חרש המדבר ואינו שומע, ער רעדט נאר אבער ער הערט נישט א טויבער, אדער שומע ואינו מדבר א שטומער דארף לייגן תפילין חייב בכל המצוות, אבער איינער וואס איז אינו שומע ואינו מדבר ער איז א חרש וואס איז פטור מכל המצוות איז אין מוחין בידו מלהניחם אם רוצה, און אפילו ער קען מסמן זיין מיט זיינע הענט און שרייבן ווערט געברענגט אין די זייט סאיז נישט קיין דיבור ער איז נישט קיין מדבר. א פיקח ונתחרש ווערט געברענגט אין די זייט איז ער אויכעט נחשב א שוטה וואס איז פטור מכל המצוות. און מיר הייבן אן סימן ל ח מי הם החייבים בתפילין והפטורים ובו י ג סעיפים. זאגט די מחבר סעיף א. חולה מעיים. איינער וואס איז קראנק אויפן מאגן קען ער נישט האבן קיין גוף נקי, לייגט צו דער משנה ברורה איינער וואס האט געטרונקען א משקה וואס איז משלשל, פטור מתפילין. הגה אפילו אין לו צער, ווייל ער קען נישט האבן קיין גוף נקי, און אפילו ער גייט אין די גאסן פטור, און ער טאר זיך נישט מחמיר זיין, נאר בשעת קריאת שמע ותפילה אזוי מ'וועט זען אין סעיף ב' אויב ער ווייסט ער קען זיך דענסטמאל אכטונג געבן. אבל שאר חולה, נישט קיין קרענק וואס עס ברענגט צו נישט האבן קיין גוף נקי, איז אם מצטער בחליו ואין דעתו מיושבת עליו פטור, שמא מתוך הצער יסיח דעתו. אבער טאמער וויל זיך מחמיר זיין, מעג ער און ער דארף זיך טאקע זען צו נישט מסיח דעת זיין. ואם לאו, טאמער נישט אזא גרויסער צער וואס איז דעתו אינה מיושבת עליו, חייב. ברענגט דער משנה ברורה, איינער וואס זיין הארץ איז נאקעט, דהיינו ער גייט נאר מיט הויזן, אבער ער גייט בכלל נישט מיט א בלוזקע, לא זיי וואס דער בית הצוואר איז אפן איז גארנישט, ער זאל נישט לייגן קיין תפילין. ווייל אפילו אז א ברכה מעג ער מאכן ווייל זיין ערווה איז פארדעקט, ווי מ'וועט זען אין סימן ע ד, אבער אין נכון שיהיה מגולה. לבו ויניח תפילין. ברענגט דער משנה ברורה איינער וואס האט דרייסיג טעג נישט געלעגט קיין תפילין איז געווען קראנק, ווען ער הייבט עס אן צו לייגן איבער א נייס מאכט ער נישט קיין שהחיינו, ווי ס'ווערט געברענגט אין די זייט פון חות יאיר אז ס'איז נישט קיין מצוה הבאה מזמן לזמן מאכט מען נישט קיין שהחיינו אויף דעם. אבער לעיל אין סימן כ ב ברענגט דער ביאור הלכה אז איינער וואס האט אליין געמאכט נייע תפילין און נישט געקויפט, בפרט וואס ס'לייגט עס די ערשטע מאל אין זיין לעבן, איז כדאי צו זיך אריינלייגן אין א חיוב פון ברכת שהחיינו, אויף א פרי, צי אויף א אנדער זאך, און אינזין האבן צו פטר'ן אויכעט די תפילין. רבי שלמה זלמן אויערבאך זאגט, אז ווען עס קויפט פאר זיין זון תפילין, זאל ער זען צו אים עס מקנה זיין נאר ביים טאג פון די בר מצוה, פארדעם זאל ער עס לייגן לויטן מנהג אבער אן עס קונה זיין. דענסטמאל אויף די עצם מתנה פון די תפילין, וועט ער קענען מאכן א שהחיינו אינזין האבן אויכעט אויף די מצוה, ווייל אפילו מצוות. ס ניתנו, דאס איז אלעס ווען ער האט געקויפט תפילין פון זיינע געלט, האט ער נאך נישט באקומען קיין נייעם חפץ, ווייל אנשטאט די געלט האט ער דעם האט ער דעם חפץ. אבער ווען עס באקומט א מתנה תפילין, קען ער אוודאי מאכן שהחיינו באקומען א נייעם רכוש. און מיר גייען אריבער צו סעיף ב'. מי שברי לו ס'איז ביי אים קלאר שאינו יכול להתפלל בלא הפחה, מוטב שיעבור זמן התפילה ממה שיתפלל בלא גוף נקי. אבער דווקא מי שברי לו, און אז ער ווייסט נישט בבירור דארף נישט מבטל זיין נישט נאר זמן תפילה נישט נאר אויך נישט תפילה בציבור. אבער דווקא תפילה, ווייל תפילה איז לפני המלך און ס'איז א גנאי צו זיך אוועקשטעלן דאווענען על דעת אז זאל דארפן אפשטעלן אינמיטן עד שיכלה הריח. אבער קריאת שמע וברכותיה וואס איז נאר קיום המצוות און נישט כעומד לפני המלך, מעג מען, אבער אן קיין תפילין, ווייל ער קען נישט אכטן אויפן גוף נקי. און ווער ס'האט א חולי וואס מחמתו איז נאר רגיל בהפחה תדיר, ווערט געברענגט אין די זייט פון סימן פ',

זאגט דער מחבר, ואם יראה לו שיוכל להעמיד עצמו בגוף נקי בשעת קרישמע, יניח תפילין בין אהבה לקרישמע ויברך, און ליינען דעם קרישמע און גלייך נאכדעם עס אויסטון. און טאמער ער ווייסט אז ער זיך נישט קען אפהאלטן פון מפיח זיין נאר בכדי שיוכל לחלוץ של ראש, אפילו הכי מותר להניח לכתחילה איז משמע אינעם מגן אברהם, דער פרי מגדים איז מפקפק אין דעם, למעשה משנה ברורה שיקט צו סימן פ' דארט וועט מען זען די אלע פרטים. ווערט געברענגט אין די זייט פון מנחת יצחק, איינער וואס סאיז קשה לו להימנע מלהפיח, וואס דערפאר קען ער נישט דאווענען בלא הפחות מועטות וואס איז נישט גורם ריח רע וואס ס'שטערט די ארומיגע, און ס'א בושה פאר אים צו דאווענען אן קיין תפילין, איז אלס כבוד הבריות קען ער לייגן תפילין און עס טראגן א שטיקל פון פלאץ אויפן פלאץ אן קיין הידוק, און נאר בשעת קריאת שמע ותפילה זאל ער עס מהדק זיין ריכטיג אויפן פלאץ. און מיר גייען אריבער צו סעיף ג'. נשים ועבדים פטורים מתפילין, מפני שהוא מצות עשה שהזמן גרמא. ווייל שבת מיט יום טוב איז לאו זמן תפילין. וטומטום ואנדרוגינוס ברענגט די משנה ברורה ס'איז א ספק אז ער איז חייב בתפילין מספק ככל המצוות. הגה, ואם הנשים רוצים להחמיר על עצמם צו אנטון תפילין מוחים בידם ווייל זיי דארפן א גוף נקי און ווייבער זענען נישט זריז להיזהר. און דער פרי מגדים שרייבט אז אפילו דער רמא דערמאנט נאר נשים הוא הדין עבדים. אבער אין תוס' שבת שטייט להיפך אז עבדים קענען יא אכטונג געבן און אין מוחין בידם. ביז דא איז.